משיחת כ"ח אייר תשמ"ה. וואו די פרשה וואס מ'האט אנגעהויבן לערנען צום סוף פון דעם שבת'דיגן טאג, וואס דאס איז מנחה, צו מנחה פון שבת, די פרשה אין תורה, און אזוי אויכעט ווי נשיא דורנו ווי דער רבי דער שווער האט איינגעשטעלט אז מ'זאל יעדער טאג לערנען דעם חלק פון די סדרה וואס געהערט צום טאג, און אזוי אויכעט דעם זונטאג דעם ערשטן טאג פון דער וואך, פון אנהייב סדרה ביז שני, איז אין דעם זונטאג הײַנטיגן טאג איז דאס דער חלק אין סדרה במדבר, פון דער אנהייב סדרה ביז צום סוף, פון ביז צום סוף פון דעם אנהייב ביז שני, וואס דא האט מען אן אנווייזונג, און א ריכטיגע אנווייזונג, פון דעם סיפור, אין דער א זאך וואס לכאורה אינגאנצן ניט פארשטאנדיג אין דער ציילונג און דער אינהאלט פון דעם חלק פון די סדרה, און וואס דאס גיט אן אנווייזונג און אן אפלערנונג וואס א איד איז, און וויאזוי א איד דארף זיך שעצן גליקליך וואס ער איז א איד. און במילא איז דאך פארשטאנדיג אז ער טוט אלץ וואס ער קען אויף ארויסברענגען די אידישקייט וואס אין אים, אז דאס זאל באלייכטן זיין אייגענעם לעבן און דעם לעבן פון זיין גאנצע משפחה און דעם לעבן פון דעם גאנצן אידישן פאלק, אנהייבנדיג פון די אידן וואס געפינען זיך אין זיין שכונה און אין זיין שטאט, און בשעת מען קומט פון א קאנווענשאן ווערט עס דערנאך פאנאנדערגעשפרייט אין די אלע שטעט פון וואנעט מען איז אנגעקומען צו די קאנווענשאן, און דערנאך קערט מען זיך אהין צוריק אום. און וואס דאס איז ווי דערציילט, ווי דערמאנט, איז דאס אונטערשטראכן אין די אנדערשקייט וואס מען זעט צווישן אידן און צווישן אנדערע פעלקער. דער אינהאלט פון די ערשטע פסוקים פון פרשת במדבר דערציילט וויאזוי מ'האט זיך געגרייט צו ציילן דעם אידישן פאלק, בשעת מען גיט א קוק אין דער מדינה וואס מען לעבט אין יונייטעד סטעיטס אין אמעריקע, און על דרך זה אין אנדערע מדינות, איז דאך דא פון צייט צו צייט מאכט מען א ציילונג פון די באפעלקערונג. ביי זיי מאכט מען די ציילונג, דינגט מען אדער מען וואלונטירט, מען מעלדט זיך פרייוויליג. פשוטע מענטשן אדער יונגע מענטשן אדער קליינע קינדער, אז מען איז גיט זיי אנגעשריבענע אנקעטעס, אנגעשריבענע פאפיר, וואס זיי גייען דערמיט ארום איבער די הייזער און בעטן אין יעדער הויז מען זאל דארט פארצייכענען וויפיל מענטשן ס'לעבן דארטן און וויפיל זענען דארט, וואס איז זייער אלטער און מיט וואס זיי פארנעמען זיך, און אלע ענליכע פרטים וואס מ'קען דערנאך דערפון אויסנוצן. ווער מאכט אט די ציילונג בפועל, זעט מען ביי יעדע ציילונג אין אלע פעלקער און אין אלע מדינות, דאס מאכן אדער געדונגענע מענטשן וואס טוהן דאס צוליב געלט, אדער מענטשן וואס האבן נישט וואס צו טון, האבן זיי פרייע צייט, וואלונטירן זיי און גייען ארום איבער די הייזער און טוען דאס דערנאך, אדער בכלל אז זיי סתם איינפאכע מענטשן וואס קענען נישט טון קיין וויכטיגערע זאך, דערנאך ברענגען זיי צוזאמען די אלע פאפירן אדער די אלע ציילונגען וואס זיי האבן געמאכט צו די וואס פירן אן מיט דער ציילונג וואס זיי לערנען דערנאך און שטודירן וואס מען קען דערפון אפלערנען. בשעת מען גיט א קוק אין במדבר די דערציילונג, זעט מען אז בשעת עס קומט צו א ציילונג פון אידן איז דאס פונקט פארקערט. עס ווערט גלייך דערציילט אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען דארף, וויל אז מען זאל ציילן אידן, און האט גלייך אויכעט אנגעזאגט אז ווער דארף ציילן אידן, צום אלעם ערשטן דארף דאס זיין משה ואהרן. די גרעסטע וואס זענען געווען צווישן אידן אין יענער צייט, וואס דאס איז געווען משה קיבל תורה מסיני, און וואס ער האט געדארפט אנפירן מיטן גאנצן אידישן פאלק, ובפרט ווי מ'האט זיך געפונען נאך אין א מדבר און האט געדארפט מיט זיי לערנען תורה. האט אים דער אייבערשטער אנגעזאגט צום אלעם ערשטן, אזוי ווי מען גייט ציילן בני ישראל, איז אויף וועמען ליגט דאס, צום אלעם ערשטן ליגט דאס אויף משה, ער זאל אפלייגן זיין לערנען תורה און זיין אנפירן מיט די ישיבות, און מיט וואס גייט ער זיך פארנעמען, ארומגיין צווישן אידן און פארצייכענען אז אין דעם אהל, אין דעם געצעלט געפינען זיך אזויפיל מענטשן, און צי זיי זענען שוין אלט צוואנציג יאר אדער ווייניגער, ווייל דורך זיי און די אנדערע ערטער, אזוי ווי איין מענטש קען זיך ניט איספראווען מיט אזא מין ציילונג וואס מען דארף איבערציילן העכער זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, אדער צוויי מאל אזויפיל ווי עס איז דעמאלט געווען, האט אים דער אייבישטער געזאגט, אז צו משה'ן זאל ער אויכעט נעמען אהרן'ען. אבער דאס קומט נאך דערויף ווי ס'איז געווען משה, און וואס אהרן איז געווען דער צווייטער אין דער גרויסקייט און אין דער הייליגקייט און אין דער חשיבות צווישן דעם גאנצן אידישן פאלק. דערנאך האט מען זיך געדארפט האבן, אז צוויי מענטשן קענען זיך אויכעט דערמיט ניט איספראווען, איז ניט מען זאל זיי זאגן זאלן נעמען משרתים. אדער דינגען מענטשן וואס האבן ניט וואס צו טון און וועלן דאס טון צוליב געלט וכיוצא בזה, האט מען זיי גלייך געזאגט אז וועמען זאלן זיי נעמען אויף ארויסהעלפן זיי, זאלן זיי נעמען נשיאי ישראל, אט די וואס זענען די נשיאים די העכסטן אין יעדער שבט, און וואס זיי זענען קרואי שם, זיי זענען באוואוסט צווישן דעם גאנצן שבט, און צווישן דעם גאַנצן ייִדישן, אַלע שבטים, גאַנצן ייִדישן פֿאָלק, האָבן זיי אַ ספּעציעלע נאָמען מיט אַזאַ חשיבֿות, זאָלן זיי אויכעט אַרויסהעלפֿן, אָבער ניט אָנפֿירן דערמיט משה ואַהרן אין ציילונג פֿון די ייִדן, ווײַל דאָס ווערט אַ סיפּור, אַן ערציילונג אין תּורה, וואָס יעדער ענין אין תּורה איז דאָס אַ לערנונג, אַז בשעת ס'קומט צו ציילן ייִדן. דארף מען וויסן זיין אז דאס איז אתה בחרתנו מכל העמים, דאס איז ניט א זאך וואס מען קען דאס אנפארטרויען עמיצן ווער וואס ווי ווער ס'וועט טרעפן אבי ער קען ציילן, דאס דארף זיין אזא מין וואס ער לערנט זיך און ווייסט ווי משה רבינו האט געציילט אידן, ווייסט ווי אהרן האט געציילט אידן און ווייסט ווי די נשיאים האבן געציילט אידן. און ער קומט דערנאך און לערנט זיך פון זיי און טוט אלס וואס הענגט אפ פון אים, אז זיין ציילן זאל אויכעט זיין אזוי, וואס לכאורה איז דאס אינגאנצן ניט פארשטאנדיג למאי נפקא מינה, ער פארשרייבט מער ניט אז אין דער הויז לעבט א משפחה וואס האט אזויפיל מענטשן און זיי זענען אזויפיל אלט און דאס איז זייער אלטער, דאס רעדט זיך אבער וועגן א אידישע משפחה. און דאס רעדט זיך וועגן א אידישע הויז, און דאס רעדט זיך וועגן אידישע עלטערן, א פאטער און מוטער און קינדער, און בשעת ער גייט אריין אין דער הויז, ער זאגט טאקע אז ער קומט זיי גיין ציילן, און מען גיט א קוק אויף דער וואס אריינגעגאנגען, וויסנדיג אז ער איז מקיים א מצוה פון דעם אייבערשטן, האט ער אנגעטאן שבת'דיגע קליידער. און טוט די זאך מיט די גאנצע איבערגעבנקייט, במילא רעדט ער בדרכי נועם ובדרכי שלום מיט די מענטשן וועמען ער ציילט, זעען זיי וואס ס'איז אויף א זאך פארבונדן מיט אידן, וואס ביי א ניט אידן איז דאס א וואכעדיגע זאך און א טפל'דיגע זאך וואס האט אין זיך ניט קיין חשיבות פאר זיך, און דערפאר קען מען דאס פארטרויען אבי וועמען. אבי ער קען נאר פארשרייבן אויף א פאפיר אפאר ווערטער, בשעת ס'קומט צו א איד, צו א אידן, און ער האט אין דערויף דעם אנזאג פון דעם אייבערשטן, ווערט דאס א הייליגע מצוה, און ווער דארף זיך דערמיט פארנעמען, ווי געזאגט פריער, משה ואהרן ונשיאי ישראל, וואס דערפאר איז זיכער אז ס'רעדט זיך וועגן א פאטער אדער א מוטער. און בשעת זיי דארפן ציילן זייערע קינדער איז לכאורה קענען זיי זיך גלייכן און זאגן בשעת ער דארף זיי געבן א חינוך, אט דעמאלט איז א נפקא מינה צווישן אים מיט א ניט אידן, ער לערנט מיט די קינדער אדער זי לערנט מיט די קינדער אידישקייט, און יענע די ניט אידן לערנען מיט זיי אנדערע זאכן. זאגט מען אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן א אידיש קינד דארף מען וויסן זיין אז יעדער פרט און יעדער איינצלהייט וואס פארבונדן מיט א אידן איז דאס פארבונדן מיט אבינו שבשמים מיטן אייבערשטן אליין, און דער אייבערשטער האט אנגעזאגט אז בשעת מען טוט אזא מין איינפאכע זאך לכאורה ווי ציילן אידן, דארף מען וויסן זיין אז דאס איז דעם אייבערשטנ'ס אנזאג, און דער אייבערשטער גייט מיט מיט יעדער ציילער, און אט אט דעמאלט ווערט די ציילונג פון אידן אז ער ציילט דעם אידן אויף ווי דער איד זאל נישט זיין בחיצוניות אויסווייניג, דערזעט ער גלייך ער גייט צו מיט דער נשמה, מיט זיין נשמה געפילן, דער פילט ער גלייך די נשמה פון דעם אידן וועמען ער ציילט, און וואס ער האט אויכעט א חלק אלוקה ממעל ממש, וואס דאס פאראיינציגט דעם ציילער מיט דעם געציילטן, ביז וואנעט אז זיי ווערן כולנו כאחד, און דאס איז נאך מוסיף נאך מערער אין דעם אייבערשטנ'ס ברכות אין אלעם אין וואס מען נעטיגט זיך.